אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! סאו שטייט דארטן ביי חנוכה אז לשנה הבאה האט מען מסכם געווען אז מען זאל האלטן דעם יום טוב חנוכה, וואס עפעס לשנה הבאה? אפשר ווייסט מיר אונז אלע די סיבה, ווייל זיי האבן געזעהן אז די אור וואס איז אראפגעקומען יענע יאר איז נישט געווען נאר א אור לפי שעה, נאר עס איז געווען א אור לעתיד אויכעט, אז יעדע יאר ווען עס קומט דעי צייט, די זמן פון חנוכה, קומט אראפ דעי אור, סאו וואס האבן זיי געזעהן אין מיין אין מיין גשמיות'דיגע מחשבה איז. יעדע מאל פאר ס'קומט א לייט, פאר ס'קומט ליכטיגקייט, פאר ס'קומט א נס, גיבט די אייבישטער קודם אריין צמצום. פאר אסאך סיבות, די פשוטע סיבה איז אז זאלסט קענען, זאלסט באמת פילן אז ס'האט טאקע געקומען יעצט א הרחבות, ממילא וואלסטו נישט געקענט טרעפן, ווען דו האסט קאנסטענטלי שפע, וואלסטו נישט געקענט באמערקן אז יעצט גיבט דיך די אייבישטער ספעציעל גוטס, מאכט די אייבישטער אביסל, ער גיבט אביסל א שלעפ אוועק די שפע, זאל זיין אביסל בצמצום, כדי אז ווען די נס קומט, זאלסטו פילן די הרחבות, זאלסט פילן די לייט. סאו מ'זאגט פאר חנוכה, אסאך מאל פאר חנוכה שפירט מען אביסל צמצום, מען שפירט אביסל ווי זאכן גייען נישט, מען פילט אביסל הסתר פנים, אבער ס'איז נאר דיך אנצוגרייטן צו די לעכטיגע לעכטיגע אורות וואס קומט אין יום טוב חנוכה. סתם כ'האב געהאט די מחשבה האב איך געפילט איך גיי עס שעירן. אברומי האט מיר נעכטן אריינגעשיקט אז דאס וואס כ'האב אז אז ס'קען אביסל אויסקוקן פון מיינע ווערטער חס ושלום ווי איך לאך אפ פון די פון די מסורה אז יעקב האט אראפ האט אראפגעפושט דעם שטיין מיט זיין קליינע פינגער אבער חס ושלום איך לאך נישט אפ די פוינט נאר איז געווען אז כ'האב געוואלט טאקע זאלסט וויסן אז ס'איז מסורה, ווייל איך האב נישט געוואוסט, איך האב געמיינט אז ס'איז א מדרש, ביז דערווייל מ'האט געפרעגט רבי חיים קנייבסקי, רבי חיים קנייבסקי האט געזאגט אז ס'האט נישט קיין מקור, א געשריבענע מקור, נאר ס'איז טאקע מסורה, און אונז גלייבן דאס לגבי מסורה, און אונז גלייב מיר דאס ווייטער איבערגעבן פאר אונזערע קינדער, אזוי ווי די הייליגע בת עין וואס איז געווען די יארצייט לעצטע וואך שבת, זאגט אז איינער וואס פרעגט וואו ס'שטייט איז א מין. פארוואס? ווייל אונז נעמען אן בתמימות אז וואס מ'האט אונז געלערנט איז אמת ויציב. באט כ'האב נאר געוואלט, כ'האב, פאר מיר איז געווען א חידוש אז ס'איז נישט קיין זאך וואס ס'האט א עכטע מקור, נאר ס'איז טאקע א מסורה און אונזער מקור איז די מסורה. סאו האב איך עס געשעירט. זאגט די הייליגע תורה, אונז הייבן מיר אן דא שישי. פרשת וישלח שישי, סאו אונז האלט מען דא אז יעקב איז אנגעקומען דארטן אין בית קל, און ער איז געקומען דארטן ווייל די אייבערשטער האט אים געהייסן צוריק גיין קיין בית קל דארטן צו מקיים זיין זיין נדר, ווייל יעקב אבינו האט דאך געמאכט א נדר נאך די חלום, אז אויב וועלן די אלע זאכן וואס ער האט געזען אין חלום מקוים ווערן וועט ער דארטן מאכן זיין מזבח און ער וועט דארטן מקריב זיין קרבנות פארן אייבערשטן, ער וועט געבן דארטן מעשר מכל, סאו די אייבערשטער האט אים געזאגט, די צרה פון דינה איז דיר אנגעקומען ווייל דו האסט דיך אויפגעהאלטן אין וועג, נישט מקיים געווען דיין תנאי, דיין נדר, סאו גיי קיין בית קל און זיי דארט מקריב קרבנות פאר מיר און געב מעשר אזוי ווי דו האסט צוגעזאגט, סאו דארטן בשעת ווען יעקב איז אנגעקומען קיין בית קל האט זיך די אייבערשטער באוויזן צו אים, און ער האט אים געטוישט זיין נאמען אויף ישראל, און ער האט אים אנגעהויבן געבן דארטן ברכות אז דו וועסט נאך געבוירן א קינד בנימין, און אז וועט נאך ארויסקומען מנשה ואפרים, ס'וועלן ארויסקומען מלכים פון בנימין, און די אייבערשטער זאגט ווייטער זיין ברכה צו אים, זיין.

זיי וועלן עס באמת באקומען, נישט נאר א שבועה, נאר זיי וועלן עס ירש'נען ווען זיי קומען צוריק פון מצרים און זיי מאכן כיבוש ארץ ישראל. סאו נאכן ענדיגן די אלע די אלע רייד וואס די אייבערשטער האט אים געגעבן דארטן איז ויעל מעליו אלוקים איז די אייבערשטער ארויפגעגאנגען פון אים, ס'הייסט די אייבערשטער איז דאך מלא כל הארץ כבודו, נאר ס'איז א דיברה תורה כלשון בני אדם, אז די אייבערשטער איז געווען ביי אים און די אייבערשטער האט איז אוועקגעגאנגען פון אים. און די תורה זאגט במקום וואו איז פון וואו איז די אייבערשטער אוועקגעגאנגען, במקום אשר דיבר איתו, די פלאץ וואו די אייבערשטער האט גערעדט צו אים. זאגט רש"י, במקום אשר דיבר איתו, איני יודע מה מלמדנו, איך האב נישט קיין אהנונג וואס די פסוק וויל מיר דא זאגן. קודם כל, מאי נפקא מינה פון וואו די אייבערשטער איז אוועק געגאנגען? און נאכדעם כל, ווייס איך דען נישט אז ער איז אוועק געגאנגען פון די פלאץ וואו ער גערעדט צו אים, דארטן אויפן בארג אין בית קל? מ'וועט באלד צוקומען, אזוי רש"י לערנט אפ די פסוקים כפשוטו, אז די אייבערשטער האט זיך באוויזן דארטן צו אים אויף בית קל. אנדערע ראשונים נעמען אן, אז ניין, די אייבערשטער האט זיך באוויזן צו אים אויף אן אנדערע פלאץ, אביסל אביסל אוועקציר דערפון.

כדי מקריב צו זיין דארטן קרבנות, קרבנות מנחה, און ער האט דארטן געגעבן מעשר, בקיצור ער האט דארט מקיים געווען זיין תנאי, זיין נדר. זאגט די הייליגע פסוק ויקרא יעקב את שם המקום, פארציילט אונז די תורה אז די אז יעקב לויט לפי פשוטו לויט וויאזוי רש"י לערנט אפ די פסוקים אז ס'איז געווען די זעלבע פלאץ ווי ער איז געווען צוויי און צוואַנציק יאר צוריק איז ויקרא יעקב את שם המקום האט ער נאכאמאל גערופן דעם פלאץ אשר דיבר אתו שם אלוקים דארט די פלאץ ווי די אייבערשטער האט יעצט גערעדט צו אים בית קל ווייל ער האט דאך עס שוין געגעבן צוויי און צוואַנציק יאר צוריק, סאו לויט שיטת רש"י האט ער עס נאכאמאל א נאמען געגעבן אזוי. אבער אנדערע ראשונים ווילן פארענטפערן די פסוקים און זיי זאגן אזוי, אז בעצם די יעצטיגע מחזה איז נישט געווען די זעלבע פלאץ ווי יעקב איז געווען צוויי און צוואַנציק יאר צוריק, ס'איז געווען אביסל ארויפציר, וואס דארטן האט נישט געהייסן בית קל, ס'איז געווען אביסל נאנט, אביסל אוועקציר פון בית קל. סאו יעצט אז די אייבערשטער האט זיך נאכאמאל באוויזן צו אים דארטן, האט ער עס א נאמען, האט ער יענעם פלאץ אויכעט א נאמען געגעבן בית קל, אז נישט שטימט עס נישט. און פארוואס, פארוואס זאגט מיר די פסוק לויט די פשט, איז זייער שיין פארענטפערט פארוואס די פסוק זאגט מיר אין י"ג און פסוק י"ד, אז במקום אשר דיבר איתו, סיי ויעל מעליו אלוקים במקום אשר דיבר איתו, און אויכעט אז ער האט אויפגעשטעלט נאך א מצבה במקום אשר דיבר איתו. איז זייער שיין פארענטפערט ווייל ס'איז נישט אין בית קל ס'איז אביסל אפגערוקט פון בית קל, הערליך שיין. אבער רש"י נעמט אן כפשוטו אז ס'איז יא די זעלבע פלאץ וועגן דעם ווינדערט ער זיך וואס מה כל הרעש וואס פעלט מיר אויס איבערצוזאגן פון ווי די אייבישטער איז ארויפגעגאנגען. סאו זאגט די פסוק ויסעו מבית קל זיי האבן זיך אוועקגעצויגן פון בית קל און אויב דו געדענקסט פון נעכטן איז רחל. רחל האט געהאלטן ממש פארן געבוירן דעם בנימין, ויהי עוד כברת הארץ ס'נאך געווען א שטיקל מהלך, א מהלך פון א פרסה בערך, אנצוקומען לבוא אפרתה אנצוקומען צו בית לחם דאס הייסט אפרתה, ותלד רחל און ותקש בלידתה, רחל האט געבוירן און זי האט געהאט מוראדיגע צער לידה. סאו רש"י פלאגט זיך ארום מיט די ווארט כברת הארץ, קודם ברענגט ער אראפ א מנחם, מנחם פירש אז ס'איז א לשון כביר, א לשון פון מוראדיג אסאך, און ער ברענגט זיך א ראיה דארטן פון פסוק, אין אין ישעיה שטייט דארטן א יענער און יענער האט נכסים לא כביר, ווייניג אז זיי גייען פארלירן בעיסיקלי זייער פארמעגן, שטייט דארט א לשון פון לא כביר אז זיי גייען האבן פארמעגן זייער נישט אסאך, סאו זאגט ער אז דא כברת הארץ איז נאך געווען א מהלך רב אנצוקומען קיין אפרתה, רש"י ברענגט אויך אראפ א מדרש אז סמיינט אנדערש אז סמיינט כברת הארץ מיינט בזמן שהארץ אז די סיזען איז געווען שהארץ חלולה ומנוקבת ככברה. אז די ערד איז געלעכערט אזוי ווי א זיפל. וואס מיינט דאס? שהניר מצוי, די אקער אייזענעס געפינען זיך אויף די פעלדער. הסתיו עבר, די ווינטער סיזען איז שוין אריבער געגאנגען, והשרב עדיין לא בא, די זומער סיזען איז נאך נישט אנגעקומען. סאו עס איז בעיסיקלי אזוי ספרינג טיים, ווען יעדער איינער אקערט אויף זייערע פעלדער עס איינצופלאנצן פאר די נעקסטע סיזען. און יענע סיזען איז מען געגאנגען דארטן אן אנצוקומען קיין בית לחם. אבער זאגט רשי די ביידע פשטים סיי מנחם און סיי מדרש אגדה איז ואין זה פשוטו של מקרא פארוואס רשי גייט מיט איין קשיא, אפפרעגן ביידע מיני, ביידע מהלכים, פון וואס ס'שטייט דארטן ביי נעמן, נעמן איז געווען א שר צבא פון ארם, און ער, שטייט דארטן אינעם פסוק אז וילך מאתו כברת ארץ, און דארטן מיינט עס דווקא פארקערט, דארטן מיינט עס אז ער איז געגאנגען א מהלך מועט, א קליינע וועג איז ער געגאנגען אנצוקומען. סאו. איז זענען ביידע וועגן אפגעפרעגט? מנחם איז אפגעפרעגט רייט אוועי, ווייל דא מיינט עס א רעפרעזענטעישאן אויף ווייניג וואקן, און מנחם זאגט אז ס'מיינט אז ס'רעפרעזענט אסאך וואקן, און אויך די אנדערע פשט אז ס'מיינט אז די ערד איז געלעכערט אז ס'איז געווען ספרינג, וואס עפעס נוצט ער דארטן די לשון כברת ארץ? דארטן איז זיכער נישט די פשט אז ווייל דארטן זאגסטו עס דווקא. ארויסצוברענגען אז ער איז געגאנגען א קליינטשיגע וועג, אלא מאי זענען די ביידע וועגן אפגעפרעגט, פאר דעם מוז רשי צוקומען צו די פשט וואס מ'האט אריינגעלייגט אין פסוק ואומר אני שהוא שם מדת קרקע, ס'א מהלך וואס מ'פלעגט אמאל מעזשערן ווי לאנג דארפסטו גיין איך דארף גיין איין כברת ארץ כמו מהלך פרסה או יותר, רשי ווייסט נישט פונקטליך ווי גרויס די מידה, די מעזשערמענט, פון כברת ארץ איז געווען, אבער ער זאגט ס'איז כאילו בערך אזוי ווי א פרסה אדער מער, אדער לויט וויאזוי מ'האט דעמאלטס געשאצט די. די דיסטענס צו גיין איין כברת ארץ, און רשי ברענגט זיך אפאר אנדערע ראיות וועגן וויאזוי מען מעזשערט עיקערידזש, וויאזוי מען מעזשערט דיסטענס, כמו שאתה אומר צמד כרם, אז ס'איז אזא גרויסע פעלד אזוי לאנג ווי ס'דויערט פאר צוויי אקסן צו אקערן איין גאנצע פעלד אין א טאג, אדער איז דא חלקת השדה, א חלק ערד וואס יעקב האט אפגעקויפט דארטן נעבן שכם. כך, די זעלבע זאך במהלך אדם, ווען ס'קומט צו מעזשערן ווי לאנג א דיסטענס פון ווי לאנג א מענטש איז געגאנגען, איז נותן שם מידה כברת ארץ, געב איך א מאס פון כברת ארץ, סאו די זעלבע זאך דא, וואס בעוד כברת ארץ איז נאך געווען א מהלך אנצוקומען אזוי לאנג ווי ס'דויערט צו גיין א כברת ארץ, די מהלך א פרסה או יותר, סאו זאגט די הייליגע פסוק ווייטער ויהי בהקשתה בלדתה, זי געהאט מורא'דיג אסאך צער לידה, אבער ותאמר לה המילדת, האט זיך מורא'דיג שטארק, זי געהאט מורא'דיג אסאך פעין, האט איר די מילדת געזאגט אל תיראי כי גם זה לך בן, האב נישט מורא ווייל דאס העט אויך זיין א קינד פאר דיר, און פשוט פשט איז אז די מילדת האט איר געוואלט אזוי ווי בארואיגן אז זי זאל אז זי זאל נישט אריין פאלן אין א פאניק, האט איר געזאגט האב נישט מורא די קינד ווערט געבוירן, עס וועט זיין א געזונט קינד אם ירצה השם, סאו בעצם די רבקה. די רחל האט מתפלל געווען דארטן ווען זי איז געבוירן יוסף, די לשון פון יוסף אז די אייבערשטער זאל מיך נאך געבן נאך א קינד, ממילא האט איר די מילדת בארואיגט, האב נישט מורא, די קינד וועט נאך זיין, ס'וועט נאך זיין די קינד וואס דו האסט אזוי שטארק געדארפט, און ס'וועט נישט זיין קיין נקבה, ווייל רחל האט מורא געהאט אז אפשר איז עס א נקבה, און פארוואס ווייל צער לידה ביי א נקבה איז מער, אזוי ווי שטייט אין גמרא. חבלי נקבה איז מרובים משל זכר, האט זי געמיינט אז ס'איז א נקבה, האט זי מורא געהאט אז איך גיי נישט האבן די צוועלפטע די צוועלפטע קינד פון פון יעקב אבינו די צוועלפטע שבט, האט איר די מילדת געזאגט ניין דאס איז אויכעט א א א יונגל און האסט נישט וואס מורא צו האבן אז דו וועסט נישט זוכה זיין צו אראפברענגען די צוועלפטע צוועלפטע שבט, זאגט די הייליגע רש"י כי גם זה. נוסף לך על יוסף, דאס עט זיין נאך א זון אויסער יוסף, אזוי ווי דו האסט טאקע מתפלל געווען און די אייבערשטער וועט טאקע אננעמען דיין תפילה, רבותינו דרשו, אז עם כל שבט נולדה, וואס איז געווען דא די גם וואס מיינט די גם א ריבוי, אז עם כל שבט נולדה תאומה, מיט יעדע שבט איז מיטגעקומען איין טווין מיידל, אבער ועם בנימין נולדה תאומה יתירה, מיט בנימין איז געווארן נאך צוויי מיידלעך, מילא וועגן דעם איז געווען די עקסטערע צער לידה, דאס האט איר די מילדת געזאגט. כי גם זה לך בן, דאס איז נישט אזוי ווי די אלע אנדערע זין וואס יעקב האט געבוירן אז ס'איז געווען איין טווין, נאר כי גם אז ס'האט געהאט נאך א דריטע א דריטע מיידל אויך, א צווייטע מיידל. סאו ויהי בצאת נפשה כי מתה, בשעת ווען זי האט ווען רחל געהאלטן ממש פארן שטארבן, און ותקרא שמו בן אוני האט זי גערופן נאכדעם מיט מיט די לעצטע כוחות האט זי גערופן די די קינד וואס איז געבוירן בן אוני, די קינד פון מיין צער, און ואביו קרא לו, אבער יעקב נאך נאך די מיתת רחל, האט יעקב גערופן די נאמען פון דעם קינד נישט בן אוני נאר בנימין, וואס דאס מיינט אז ער איז די איינציגסטע זון וואס איז געבוירן אין ארץ ישראל, לאמיר זען רש"י, בן אוני, אז רחל האט געזאגט בן צערי, דאס איז מיין קינד וואס איז געבוירן מיט אסאך צער לידה, בנימין, נראה בעיני, זאגט רש"י, לפי שהוא לבדו נולד בארץ כנען, ער איז געווען די איינציגסטע פון די צוועלף שבטים וואס זענען עקטשולי געבוירן שוין אין ארץ ישראל, ווייל אלע אנדערע זענען נאך געבוירן אין פדן ארם. שהיא בנגב וואס דאס איז אויף דרום זייט כשאדם בא מן ארם נהריים ווען א מענטש קומט פון ארם נהריים קיין ארץ ישראל איז ארץ ישראל אויף דרום זייט וואקט ער טאוערדס דרום כמו שנאמר בנגב בארץ כנען אז ארץ ישראל געפינט זיך אויף דרום זייט סאו פארדעם זאגט ער בן ימין סאו די דרום איז אייביג די אויף די רעכטע זייט פון א מענטש ווען א מענטש איז אויסגעדרייט טאוערדס מזרח איז דרום די רעכטע זייט פארדעם רופט ער בנימין בן ימין מיין קינד וואס איז געבוירן אויף די רעכטע זייט הלוך ונסוע הנגבה. אזוי ווי שטייט אויך דא אין איינע פון די פרשיות צוריק, אז הלוך ונסוע הנגבה דארט ביי אברהם אבינו, אז ארץ ישראל איז אויף דרום זייט, זאגט די הייליגע רש"י בן ימין איז בן בנימין איז בן ימין, מיין זוהן פון מיין רעכטע זייט, זאגט רש"י אז נישט נאר רעכטע זייט נאר ס'מיינט אויך דרום, ס'איז אויך דא א לשון פון דרום ימין, לשון צפון וימין אזוי ווי שטייט דארט אין תהלים לשון צפון וימין אשר בראתם, זעה איך אז מ'קען אנרופן דרום ימין. און לפיכך הוא מלא זאגט רש"י פאר דעם שטייט דא א עקסטערע יוד'ל צווישן די מ' און די ענדע נ' כדי דייקא צו זאגן אז ס'מיינט דרום זייט ווייל אסאך מאל קען שטיין די ווארט ימין ווען דו ווילסט זאגן רעכטס און נישט אילוסטרעיטן דרום קען עס אסאך מאל שטיין אן א יוד'ל וועגן דעם שטייט עס דא יא בנימין מיט א עקסטערע יוד'ל צווישן די מ' און די נ'. כדי מיך צו אילוסטרעיטן אז ס'מיינט טאקע דרום אזוי ווי א קאנעקשאן צו דעם תהלים צו צפון וימין אתה בראתם. פארציילט אונז די תורה אז ותמת רחל ותקבר רחל איז נפטר געווארן און מ'האט איר באערדיגט בדרך אפרתה היא בית לחם מ'האט איר באערדיגט דארט אויפן וועג און ווי מ'העט זעהן מער באריכות אין פרשת ויחי אז די סיבה פארוואס מ'האט איר דארטן באערדיגט איז געווען על פי הדיבור אז די אידן ווען זיי גייען ווערן פארטריבן זאלן זיי האבן ווי מתפלל צו זיין און ויצב יעקב מצבה יעקב האט אויפגעשטעלט א גרויסע מצבה על קבורתה אויף די פלאץ ווי ער האט באערדיגט רחל, היא מצבת קבורת רחל עד היום, און דאס איז טאקע זאגט אונז די תורה, דאס איז די מצבה וואס ליגט אויף קבר רחל ביזן היינטיגן טאג, און די סיבה וואס ער האט געמאכט אזא גרויסע מצבה, א נאוטיסעבל מצבה, איז כדי טאקע ווען די אידן קומען אראפ, ווען זיי ווערן פארטריבן זאלן זיי וויסן וואו מאמע רחל ליגט, און אויך אז יעדער איינער וואס גייט דארטן דורך זאל וויסן אז דארטן ליגט באערדיגט א אישה חשובה. איז נאכדעם וואס מען האט באערדיגט רחל איז יעקב, האט יעקב אנגעהויבן ווייטער פארן ווייל ער איז אוועק געגאנגען פון בית קל ארגינעל צוריק צו גיין צו זיין טאטע, ער האט געוואלט ווייטער מקיים זיין מצוות כיבוד אב, אבער נאכדעם ער איז אוועק געפארן דארטן פון בית לחם ויסע ישראל ויט אהלה, וויבאלד ער האט געהאט אזא אזא גרויסע פארמעגן צו שלעפן האט ער געמוזט גיין מורא'דיג שטאטליך, און ער האט זיך געמוזט אפשטעלן פראם טיים טו טיים, איז ויט אהלה האט ער געלייגט זיין געצעלט מהלאה למגדל עדר, אנטקעגן איבער מגדל עדר וואס דאס איז נאנט צום שטאט מגדל עדר. און ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, און טאקע ווייל ער איז אנגעקומען און ווייל ער האט זיך באזעצט אין מגדל עדר און נישט געגאנגען גלייך צום טאטע, איז געשען א מעשה אז וילך ראובן, און ראובן איז געגאנגען און ער האט גענומען די בעט וואס מען האט ארגינעל, וואס יעקב האט גענומען פון אוהל רחל וואס דארטן איז עס געווען בקביעות ווי לאנג רחל האט געלעבט, ווייל זי איז געווען די עקרת הבית, און ער האט עס אריבערגעלייגט צו איר שפחה'ס געצעלט צו בלהה, און די ראובן האט געטענה'ט, וואס עפעס, מה דאך, נישט גענוג וואס מיין מאמע'ס שוועסטער איז איר צרה, בחייו, זאל נאך די שפחה אויך זיין איר צרה? איז וישכב את בלהה און ער האט גענומען די בעט פון בלהה, פון די אוהל בלהה, און ער האט עס אריבער געלייגט צו אוהל לאה פון זיין מאמע, און די תורה זאגט וישכב, אלדאו ער האט נישט עובר געווען אויף א עבירה דא, נאר וויבאלד ער האט מבלבל געווען די בעט, מעלה עליו הכתוב כאילו שכבה, און טאקע אויף די סיבה פון דעם איז געווען ווייל ער האט קאנסידערט בלהה פילגש אביו, בעצם האט רחל שוין משחרר געווען די שפחה נאך פאר יעקב האט חתונה געהאט, און יעקב האט חתונה געהאט געהעריג מיט חופה וקידושין, און וויבאלד ער האט קאנסידערט די בלהה א פילגש אביו, סעקאנד קלעס, מילא האט ער געהאלטן אז ס'איז נישט קיין כבוד פאר מיין מאמע לאה, איז ער געגאנגען און ארום געטוישט די בעטן, וישמע ישראל און ישראל האט געהערט. און ער האט זיך נישט אויפגערעגט, אזוי ווי נח וואס האט זיך דארטן אויפגערעגט, ער האט אנגעהויבן טיילן קללות פאר יעדעם איינעם, נאר די פסוק פירט אויס, ויהיו בני יעקב שניים עשר, אלע צוועלף קינדער זענען קאנסידערט איקוואל, זאלסט חס ושלום נישט טועה זיין אז דאס וואס שטייט דא וישכב את בלהה מיינט אז ער האט טאקע ער האט טאקע עובר געווען אויף א עבירה, נאר ס'מיינט וויבאלד מעלה עליו הכתוב. זאגט די הייליגע רשי בשכון ישראל בארץ ההיא, וואס פעלט אויס איבערצוזאגן אז יעקב איז דארטן געווען, האסט דאך א פסוק פריער געזאגט אז ער האט זיך דארטן באזעצט, עד שלא בא לחברון אצל אביו אירעוהו כל אלה, ס'איז טאקע געשען וויבאלד ער איז געגאנגען אויפן וועג צו חברון צו זיין טאטע, און וויבאלד ער האט זיך אפגעשטעלט איז אים געקומען די צרה. וישכב בתוך שבלבל משכבו, זאגט די הייליגע רשי וישכב, בתוך שבלבל משכבו, וויבאלד ער האט געטוישט די בעטן, מעלה עליו הכתוב כאילו שכבה, זאגט אונז די תורה א לשון פון וישכב את בלהה, אבער מיינט נישט, אז ס'איז געשעהן אז ער האט ממש עובר געווען אויף א הארבע עבירה, פרעגט טאקע רשי ולמה בלבל וחילל יצועיו, פארוואס טאקע האט ער מבלבל געווען די בעטן, זיין ארגומענט איז געווען אזוי, שכשמתה רחל נטל יעקב מטתו שהיתה נתונה תדיר באהל רחל ולא בשאר אהלים, בשעת מיתת רחל האט יעקב אריבער געפירט זיין בעט צו די געצעלט פון בלהה, ונתנה באהל בלהה לכבודה של רחל, ווייל זי איז געווען אזוי ווי געוואלט אפטיילן כבוד פאר זיין עקרת הבית, בא ראובן ותבע עלבון אמו, איז ראובן געקומען און ער האט געמאנט. די פארשעמונג פון זיין מאמע אמר און ער האט געזאגט אם אחות אמי היתה צרה לאמי נישט גענוג וואס די מאמעס שוועסטער איז געווען איר צרה בחייה זאל נאך די שפחת אחות אמי תהי' צרה לאמי זאל נאך די שפחה זיין א צרה פאר מיין מאמע און זי זאל זיין די קאמפעטישן פון מיין מאמע לכך בלבל וועגן דעם האט ער געטוישט די בעטן אבער די תורה קומט מיר זאגן ויהיו בני יעקב שנים עשר עס זענען אלע געווען צוועלף אבער קודם זאגט רשי פשוט פשט ויהיו בני בני יעקב שנים עשר.

און זאגט קודם זאגט רשי בכור יעקב אפילו בשעת הקלקלה קראו בכור איך רוף אים נאך אלץ אן מיט א חשוב'ן טיטל כאטשיג ער האט מקלקל געווען די בעטן אויכעט א עקסטערע עדות אז ער האט נישט עובר געווען אויף א הארבע עבירה בכור יעקב בכור לנחלה דאס הייסט ער גייט טאקע באקומען פי שניים פון די נחלה ווען מען צוטיילט די ירושה בכור לעבודה ער גייט באקומען די עבודה ביז די חטא העגל און בכור למנין און ער גייט אויך ווערן געציילט אויסגערעכנט די ערשטע, אבער ולא ניתנה בכורה ליוסף אלא לענין השבטים, אונז ווייס מען דאך אז מ'האט אוועק גענומען וויבאלד ער האט מבלבל געווען מיטת אמו האט מען אוועק גענומען פון אים די די עפעס א בכורה, וואסערע בכורה וואסערע ענין א בכורה עס האט מען אוועק גענומען פון אים און געגעבן פאר יוסף, דאס איז אז יוסף איז געווארן געספליט אויף צוויי עקסטערע שבטים מנשה און אפרים האט מען איבער וואלט עכט געדארפט גיין פאר ראובן און מ'האט עס איבער געגעבן פאר יוסף. און כ'האב געזען מיר זענען מסביר אז בעצם וואלט יענע נאכט געדארפט געבוירן ווערן פון בלהה נאך צוויי שבטים, און וויבאלד ראובן האט דארט געטוישט די בעטן, איז געבוירן די צוויי שבטים ערשט פון יוסף. סאו אויף דאס מיינט האט יעקב געמיינט צו זאגן אז ער גיבט איבער די פי שניים פון די שבטים וואס דארפן נאך ארויסקומען פאר יוסף, און ער גייט געבוירן דעם מנשה און אפרים. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער. אז בני רחל די קינדער פון רחל זענען געווען יוסף ובנימין די בני בלהה זענען געווען די שפחת רחל וואס אלדאו זי איז שוין געווען משוחרר רוף איך איר שפחת רחל ווייל זי האט זיך מכניע געווען אונטער איר הערנטע דן ונפתלי בני זלפה שפחת לאה וואס זי האט זיך אויך מכניע געווען איז געווען גד ואשר אלה די אלע זענען געווען בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם די אלע זענען געבוירן אין פדן ארם איי בנימין איז דאך שוין געבוירן אין ארץ ישראל אזוי ווי פריער געשמועסט. נאר וויבאלד די עיבור איז שוין געשען אין פדן ארם, רוף איך עס שוין אן כאילו ער איז געבוירן אין פדן ארם. ויבא יעקב אל יצחק אביו. און יעקב איז ענדליך אנגעקומען צו זיין טאטע יצחק נאכדעם וואס ער האט זיך אפגעשטעלט דארטן אין מגדל עדר, און ער איז אנגעקומען צו די פלאץ ממרא, וואס דאס איז געווען אזויווי די פלוין וואס איז געווען בקרית. הארבע, ס'איז געווען אין די שטאט קרית ארבע, היא חברון, וואס דאס געפינט זיך אין חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק, און די תורה וויל מען דאך מייחס זיין אז ער איז אנגעקומען צו די פלאץ אשר גר שם אבותיו, ווייל אזוי דארף א מענטש טון, א מענטש זאל וואוינען, אזוי זאגן ראשונים, א מענטש זאל וואוינען, במקום אשר גר שם אבותיו, אבער אדער ווייל ער האט געוואלט דארטן גיין ווייל דארטן איז געווען א מורא'דיגע השראת השכינה, ווייל זיידע אברהם און טאטע יצחק האבן דארטן געוואוינט. זאגט רשי, ממרא, ממרא איז שם המישור, די נאמען פון די פלוין האט געהייסן ממרא על שם דעם ממרא, וואס איז געווען די איינע פון די בעלי הברית פון אברהם אבינו, נישט אז ער איז אנגעקומען צו דעם מענטש ממרא, זאלסט זיך נישט טועה זיין, זאגט רשי קרית הארבע איז שם העיר, סאו וויאזוי לייג איך צאם די צוויי זאכן, סאו ממרא קרית הארבע, אל מישור של קרית, ער איז אנגעקומען צו ממרא וואס דאס איז די נאמען פון די פלוין וואס דאס געפינט זיך אין קרית ארבע וואס קרית ארבע געפינט זיך אין חברון.

קרית הארבע, ענפערט רשי, כן דרך המקרא בכל דבר ששמו כפול, יעדע נאמען פון א פלאץ וואס האט צוויי ווערטער, כגון זה למשל קריית ארבע, אדער כגון בית לחם, אדער כגון אבי עזר, אדער בית קל, אם הוצרך להטיל בו היי, אויב וויל איך צולייגן א היי עס צו מאכן פאר א היי הידיעה, יענע שטאט קריית ארבע, נותנה בראש התיבה לייג איך עס. אנפאנג פון די צווייטע אות, נותנה בראש התיבה השניה, און ברענגט זיך רשי עקזעמפל שטייט פאר בית לחם, זעה איך אין שמואל אז מען רופט עס דארט אן בית הלחמי, זעה איך אז די היי ליגט אויף די צווייטע ווארט אויף לחם, די זעלבע זאך בעפרת אבי העזרי, אויף די ווארט אביעזר אויף די פלאץ אביעזר רוף איך אבי העזרי דארטן אין שופטים. די זעלבע זאך אויף בית קל, שטייט דארט אין מלכים, בנה חיאל בית האלי, נישט בית קל נאר בית האלי, הבית קל נאר בית האלי, זעה איך אז איך לייג די ה' הידיעה אויף די צווייטע ווארט, די זעלבע זאך דא, קרית ארבע איז די שם העיר, און איך לייג די ה' הידיעה אויף די צווייטע ווארט, אזוי פירט זיך די פסוק צו שרייבן, ויהיו ימי יצחק פארציילט אונז די תורה מאת שנה ושמונים שנה, ס'איז געווען די לעבנס טעג פון יצחק איז געווען הונדערט אַכציק יאר, און פארוואס שטייט נישט די ווארט ויחי אויף די לעבנס טעג פון יצחק, זאגט אונז די הייליגע אור החיים הקדוש, אז וויבאלד אנפאנג פון זיינע יארן, די ערשטע פערציג יאר פון זיין לעבן האט ער האט ער דאך נישט איז ער דאך נישט געווען חתונה געהאט, מילא איינער וואס שטייט דארטן השרוי בלא אישה שרוי בלא חיים, איינער וואס לעבט אן א ווייב איז כאילו ער לעבט אן לעבן, און זעלבע זאך סוף ימיו איז ער דאך געווען א סומא, און א סומא איז חשוב כמת, מילא קען איך נישט זאגן ויחי יעקב ווייל ויחי יצחק ווייל ויחי מיינט אז אלע לעבנס לעבנס טעג זענען געווען די זעלבע. ער האט דאך נישט געהאט קיין לעבעדיגע טעג אלע הונדערט אַכציק טעג, מילא וועגן דעם זאג איך נישט די לשון ויחי, זייער שיין. איז ויגוע יצחק, יצחק איז נפטר געווארן וימת אויף א מורדיגע גרינגע אופן אזוי ווי אלע צדיקים ויאסף אל עמיו, ער איז צוריק אריינגענומען געווארן צו די אוצר הנשמות וואס דאס געפינט זיך מתחת של כסא הכבוד, און ער איז געווען זקן. אלט, ושבע ימים און ער האט געהאט אלע זיינע באדערפענישן, ער איז געווען רואיג און ער איז געווען צופרידן מיט אלעס וואס ער האט געהאט, און ויקברו אותו עשו ויעקב בניו, יעקב און עשו האבן באערדיגט זייער טאטע יצחק דארטן אין די מערת המכפלה, ויגוע יצחק זאגט רשי, סא סא לכאורה בעצם איז די מכירת יוסף שוין געשען צוועלף יאר צוריק פאר מיתת יצחק, צוועלף, יצחק איז ערשט נפטר געווארן צוועלף יאר נאכדעם וואס מען האט פארקויפט יוסף קיין מצרים, סא פארוואס שרייבט עס די תורה דא, פאר איך פארצייל דיר די מעשה פון מכירת יוסף, ענטפערט רשי, אין מוקדם ומאוחר בתורה, עס איז נישט דא קיין קיין סיקווענס אוו איווענטס אין די תורה, נאר די תורה שרייבט, עניטינג וואס איז רעלעווענט ביז אהער שרייב איך יעצט, עניטינג וואס גייט זיין רעלעווענט פון דא און ווייטער שרייב איך נאכדעם, אזוי ווי די רמבן לייגט אראפ זייער קלאר אז די תורה וויל קודם ענדיגן די דורות, איך האב געענדיגט די דור פון פון יצחק אבינו, שרייב איך אז ער איז נפטר געווארן, נאכדעם הייב איך אן רעדן פון די דור פון יעקב אבינו, איי וואס שרייבסטו הערשט יעצט די מיתת יצחק, וואלסטו געדארפט שרייבן מיתת יצחק נאך פאר. יעקב איז אוועקגעפארן צו חרן נאך גלייך נאך די ברכות, נאר די סיבה צו דעם איז געווען ווייל די תורה האט מיך געוואלט אילוסטרעיטן אז יצחק איז טאקע נפטר געווארן בשיבה טובה, אז אפילו זיין זון, זיין מורדיגער חשובער זון יעקב איז נאך אהיימגעקומען בחייו, אבער בעצם וואלט טאקע געדארפט שטיין מיתת יצחק נאך שוין לאנג צוריק, זאגט דער הייליגער רשי אין מוקדם ומאוחר בתורה, מכירתו של יוסף קדם למיתתו של יצחק י"ב שנה, ס'איז געווען צוועלף יאר פאר. יצחק איז נפטר געווארן איז שוין יוסף פארקויפט געווארן, מאכט רשי די חשבון, שהרי כשנולד יעקב היה יצחק בן ששים שנה, יעקב איז דאך געבוירן געווארן ווען יצחק איז געווען אלט זעכציג זעכציג יאר, שנאמר ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם, און די זעלבע זאך ויצחק איז געווען בן מת בשנת ק"כ ליעקב, יעקב איז געווען הונדערט צוואַנציק יאר ווען יצחק איז נפטר געווארן, סאו אם תוציא שישים. ממאה ושמונים, אויב דו נעמסט ארויס זעכציק פון הונדערט אַכציק בלייבט איבער הונדערט צוואַנציק, יא? האסטו די חשבון אז יעקב האט סופאוזעדלי געדארפט זיין אלט הונדערט צוואַנציק יאר בשעת מיתת יצחק, און ויוסף, ווען איז ער פארקויפט געווארן? ער איז געווען אלט זיבעצן יאר, און ואותה שנה שנת מאה ושמונה ליעקב, יעקב איז אלט געווען הונדערט אַכט יאר ווען ער האט געבוירן יוסף. ווען ער האט ווען מען האט פארקויפט יוסף כיצד ווייל בן ששים ושלוש נתברך ער איז געווען דרײַ און זעכציק ווען מען האט אים געבענטשט ארבע עשרה שנה פֿערצן יאר איז ער געווען בית מדרש שם ועבר האסטו זיבן און זיבעציק יאר וואס ביי די זיבן און זיבעציק יאר איז ער אנגעקומען קיין קיין חרן און וארבע עשרה עבד באשה, פערצן יאר האט ער געארבעט פאר לבן צו באקומען זיינע צוויי טעכטער, ובסוף ארבע עשרה, אין סוף פון די פערצן יאר וואס ער האט געארבעט, דעמאלטס הערשט איז יוסף געבוירן, יוסף איז געבוירן גלייך נאכדעם וואס ער האט געענדיגט די פערצן יאר ארבעטן, שנאמר ווייל ס'שטייט ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, דעמאלטס האט האט יעקב געבעטן פון לבן לאמיך אהיימגיין. ווער ס'געדענקט, און לבן האט אים דעמאלטס געבעטן ניין בלייב נאך דא פאר זעקס יאר, סאו זעה איך אז יוסף איז ערשט געבוירן נאך די פֿערצן יאר וואס מ'האט געארבעט פאר די צוויי ווייבער, הרי האסטו א טאטאל פון תשעים ואחת, איין און נײַנציק ווען יוסף איז געבוירן, און וי"ז עד שלא נמכר יוסף, סאו איין און נײַנציק פלאס זיבעצן האסטו הונדערט און אַכט יאר, סאו יעקב איז אלט געווען הונדערט אַכט יאר ווען. יוסף איז פארקויפט געווארן, סאו אויב איז יעקב געווען הונדערט אַכט יאר ווען יוסף איז פארקויפט געווארן, און ער איז געווען אלט הונדערט צוואַנציק ווען זיין טאטע איז נפטר געווארן, מוז זיין אז מכירת יוסף איז געווען צוועלף יאר פאר יצחק איז נפטר געווארן, זייער א שיינע חשבון. זאגט רש י עוד מפורש מן המקרא, נאך א זאך וואס דו קענסט ארויס לערנען דא פון די פסוק, אז משנמכר יוסף עד שבא יעקב מצרימה איז געווען כ ב שנה, פון דא קען, אזוי ווי רש י האט שוין געזאגט אין די רש י אחרית נבואות, אז יעקב איז געווען אלט צוויי און צוואַנציק יאר,

איי פאר פרעה אז איך בין היינט הונדערט דרײַסיק יאר, קומט נמצא יעקב במכירתו ק ק, האסט דאך הונדערט אַכט ווען מ'האט אים פארקויפט, און צוויי און צוואַנציק פלאס וואן הונדערט אַכט פלאס טווענטי טו איקוועלס וואן טערטי, שטימט זייער שיין די חשבון. סאו אזוי ווי פריער געשמועסט אז די רמב ן לייגט זייער שיין אראפ אז בעצם וואלט ווען שוין געדארפט שטיין די מיתת יצחק נאך פאר יעקב איז אוועק איז אנטלאפן קיין חרן, נאר איך שרייב עס יעצט כדי מיך צו אילוסטרעיטן אז ער האט נאך געהאט די שיבה טובה אז זיין חשובע זון איז נאך אהיימגעקומען בחייו. אבער יעצט אז איך גיי אריבער צו די נעקסטע דור, יעצט ענדיגט זיך די דור פון יצחק, אז איך גיי אריבער צו די נעקסטע דור, וויל איך דאך קודם שנעלערהייט אויסרעכענען די קינדער פון עשיו דעם רשע, אזוי ווי דער קעניג וואס וויל ארויסנעמען די טייערע דיימאנט שטיין פון די ערד און ער ווארפט אוועק אלע שמוץ ארום און ארום, און נאכדעם נעמט ער ארויס דעם טייערן בריליאנט, די זעלבע זאך דא, די תורה וויל מיר קודם אוועקשטופן אלע ערד און ארויסנעמען דעם דיימאנט און נאכדעם צוקומען צו די צו די. סיקווענס אוו עווענטס וואס איז געשען מיט יעקב דער דער חביב. סאו פארציילט אונז די תורה אז ואלה תולדות עשיו הוא אדום דאס זענען די קינדער פון עשיו וואס דער איז געווען אדום. עשיו לקח את נשיו מבנות כנען, עשיו האט חתונה געהאט מיט ווייבער פון די בנות כנען, ער האט חתונה געהאט מיט צוויי כנעניים, איינס האט געהייסן עדה בת אילון, און רש י וועט באלד זאגן אז דאס איז בשמת בת אילון וואס שטייט שוין אויבן, החתי, און ואת אהלי ע. אהליבמה בת ענה, וואס דאס איז געווען בעצם יהודית בת ענה, אזוי ווי ס'שטייט פריער, בת צבעון וואס זי איז אויך געווען א טאכטער פון צבעון, אה! זי קען זיין א טאכטער פון צוויי מענער, רשי וועט שוין פארענטפערן, החוי, זאגט דער הייליגער רשי עדה בת אילון, דאס איז, די עדה איז געווען בשמת בת אילון, די סיבה פארוואס איך רוף איר בשמת, ונקראת בשמת על שם שהיתה מקטרת בשמים לעבודה זרה, וועגן דעם האב איך געטוישט איר נאמען צו בשמת, וועגן די סיבה און אהליבמה איז איז נישט איז איז בעצם יהודית וואס ער האט חתונה געהאט והוא כינה שמה און דער עשו האט געטוישט איר נאמען צו יהודית לומר שהיא כופרת בעבודה זרה כדי זיך צו מאכן ווי א גוטער כדי להטעות את אביו וכדי זיך צו מאכן ווי א צדיק פאר פאר יצחק אבינו האט ער איר געגעבן א נאמען יהודית כאילו זי איז א איד. זי איז א יהודית און זי איז כופר אין עבודה זרה. בת ענה בת צבעון. פרעגט רשי, אם בת ענה לא בת צבעון, אויב איז זי א טאכטער פון ענה, קען זי נישט זיין די טאכטער פון צבעון. איי וועט מען וועלן זאגן אז ענה בנו של צבעון, אז זי איז א אייניקל פון צבעון, און בני בנים נקראו בנים, שנאמר ואלה בני צבעון, ואיה וענה, ווייל וויבאלד איך זע אז צבעון האט געבוירן דעם ענה, יא?

און ויצאת אהליבמה, ס'איז געבוירן געווארן די טאכטער, מבין שניהם, און כ'וויי, כ'האב נישט געוואוסט ווער די טאטע איז, והודיעך הכתוב שכולם בני ממזרים, די תורה וויל מיר זאגן בת, טוישט מען די ווארט פון בן צו בת, כדי מיך צו לאזן הערן אז זיי זענען אלע ממזרים. און אויך האט ער חתונה געהאט ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות, ער האט חתונה געהאט מיט די טאכטער פון ישמעאל וואס האט געהייסן בשמת, און רשי וועט שוין זאגן, זי הייסט בעצם מחלת אזוי ווי אויבן, און זי איז געווען אחות נביות. אזוי ווי רשי האט דארטן טאקע ארויסגעלערנט אז אז איר ברודער האט איר חתונה געמאכט, פאר דעם שרייבט מיר די תורה עקסטרע אז נאך וואס זי איז געווארן ענגעידזשד צו עשו איז ישמעאל נפטר געווארן איז איז איז איר ברודער נביות האט איר חתונה געמאכט, זאגט די הייליגע רשי, בשמת בת ישמעאל, ולהלן קורא לה מחלת, וואס עפעס רופסטו דא אן בשמת, מצינו באגדת. מדרש, ספר שמואל, ג מוחלים להם עוונותיהם. דריי מיני סינעריאוס וואס מען קען פאר א מענטש מוחל זיין זיינע עבירות. די ערשטע איז גרשון איז גער, איינער וואס ווערט א גר איז גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ער ווערט האט א קלין סלעיט פון אלע עבירות. די צווייטע והעולה לגדולה, ווען איינער גייט ארויף אין ראנק. און והנושא אישה, איינער וואס האט חתונה א פרוי, מיט א פרוי דעמאלטס איז מען אים מוחל אלע עבירות. ולמד הטעם מכאן, די טעם ווי איך ווייס. אז איינער וואס איז נושא אישה איז מען מוחל זיינע עבירות לערן איך ארויס פון דא לכך נקראת מחלת שנמחלו עוונותיו ווען ער האט חתונה געהאט מיט מחלת האט ער האט מען אים מוחל געווען די עבירות אבער בעצם וואס עפעס זאגסטו אים דא ער האט דאך שוין חתונה סאו וואס עפעס קודם לערנסטו ארויס פון עשיו נאר די סיבה פון דעם איז געווען וויבאלד ער האט שוין געהאט חתונה געהאט מיט אנדערע ווייבער און ער האט שוין געהאט קינדער סאו אפילו ער האט חתונה געהאט מיט מחלת נישט מקיים צו זיין פרי' ורבי' ער האט דאך שוין מקיים געווען דאס, נאך אלץ איז מען אים מוחל אויף דעם, פארדעם לערנט מיר דאס די תורה דווקא ארויס פון עשיו, דו זאלסט וויסן אז די מחילת עוונות געשעהט אפילו דו האסט שוין האסט שוין קינדער און דו האסט שוין חתונה געהאט איינמאל, יעדע מאל דו האסט חתונה מיט דער פריש האסטו א פרישע קלין סלעיט, עס מיינט נאכנישט אז עשיו האט תשובה געטון, נאר דעמאלס בשעת מעשה האט מען אים מוחל געווען אלע עבירות פון די פאסט, ער האט דאך נאכדעם נאכאמאל געזינדיגט, אחות נביות, על שם שהשיאה לו משמת ישמעאל נקראת על שמו, וויבאלד דער ברודער האט איר חתונה געמאכט מיט דעם רוף איך איר אן אז זי איז די ברודער פון. אז זי די שוועסטער פון נביות. פארציילט די תורה ותלד עדה לעשיו את אליפז און בשמת ילדה את רעואל. עדה האט געבוירן אליפז, בשמת האט געבוירן רעואל. ואהליבמה ילדה את יעוש, יעוש, ואת יעלם, ואת קורח, און אלה בני עשיו דאס זענען אלע די קינדער פון עשיו אשר ילדו לו בארץ כנען, נאך פאר ער איז אנטלאפן פון ארץ כנען ווי מ'עט שוין זען. זאגט די הייליגע רשי ואהליבמה ילדה קורח זה ממזר היה, די קינד קורח וואס שטייט דא אויסגערעכנט אלס א זון פון אהליבמה איז בעצם געווען א ממזר, ובן אליפז היה, אליפז האט חתונה געהאט מיט זיין טאטע'ס פרוי, און פון דעם איז ארויסגעקומען דער קינד קרח, שבא על אשת אביו, אל אהליבמה אשת עשיו, שהרי הוא מנוי עם אלופי אליפז בסוף הענין. שפעטער אין די נעקסטע פארשען העט די תורה אויסרעכענען אלע קעניגן, אלע גרויסע פון די בני עשיו, און דער קרח ווערט אויסגערעכנט אז ער איז איינער פון די אלופי,

זענען געבוירן צו די זין, ואת מקנהו, ער האט גענומען זיינע פאשע ואת כל בהמתו ואת כל קנינו, ער האט גענומען אלע זיינע פארמעגנס אשר רכש וואס ער האט זיך איינגעהאנדלט בארץ כנען, און וילך אל ארץ, די תורה זאגט נישט וועלכע לאנד, סאו פשוט פשט אין רשי איז אל ארץ ער איז זיך געגאנגען זוכן א נייע פלאץ צו וואוינען, אדער איז דא מפרשים וואס ווילן זאגן אז ער איז געגאנגען צו שעיר דארטן צו וואוינען פול טיים, מען וועט שוין צוקומען צו דעם, און ער איז אנטלאפן מפני יעקב אחיו. און תרגום יונתן זאגט אז ער איז אנטלאפן ווייל ער האט מורא'דיג שטארק מורא געהאט פון זיין ברודער יעקב, נאכן הערן וואס זיי האבן אלץ אפגעטון פאר די בני שכם, האט ער אנגעהויבן מורא האבן אז מען וועט זיי אויך אפווישן פון וועג, האט ער האט ער אפגעפוצט פון שטח, ער איז זיך געגאנגען טרעפן א נייע פלאץ וואו צו וואוינען. סאו ביז יעצט. אזוי זאגט ער. סאו די בכור שור און די חזקוני זאגן אז ביז יעצט. ביז יעקב איז נישט אנגעקומען צו דער טאטע יצחק צוריק דארטן קיין חברון, האט עשיו געוואוינט טעמפארערילי אין שעיר, און זיין פארמעגן איז נאך געווען אין ארץ ישראל, אבער איז דארטן געגאנגען וואוינען ווייל דארטן האט ער איינגענומען לאנד, ער האט זיך אנגעהויבן דארטן מאכן זיין מלוכה, אבער בעצם זיין עיקר וואוין ארט איז נאך געווען אין ארץ ישראל, סאו ער האט געוואוינט אויף א טעמפארערי פארנעם, סאו פאר דעם ווען ס'שטייט אין פסוק וילך אל ארץ, מיינט עס אז ער איז געגאנגען וואוינען פול טיים צו זיין לאנד, צו זיין לאנד שעיר וואס ער האט זיך אנגעהויבן אייננעמען. און רשי האט שפעטער אפאר נאך פשטים אויף די ווארט מפני יעקב אחיו ווי מ'וועט שוין צוקומען. זאגט די הייליגע רשי וילך אל ארץ, ער איז געגאנגען צום לאנד, די תורה ספעסיפייט מיר נישט וועלכע, ער איז געגאנגען דארטן וואוינען, לגור באשר ימצא, ער וועט גיין וואוינען אין א פלאץ וואס ער וועט טרעפן, און די סיבה פון דעם איז געווען פארוואס איז ער זיך געגאנגען זוכן א נייע פלאץ לויט שיטת רשי לויט פשוט פשט איז כי היה רכושם רב ווייל ער האט געהאט מורא'דיג אסאך פארמעגן, סיי יעקב און סיי עשו האבן געהאט מורא'דיג אסאך פארמעגן, סאו משבת יחדו ולא יכלה כי היה רכושם רב משבת יחדו זיי האבן געהאט מורא'דיג אסאך צו קענען וואוינען אין איין פלאץ ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם די פלאץ ווי זיי האבן געוואוינט האבן זיי נישט געקענט טראגן זיי האבן נישט געהאט גענוג פאשע פאר זייערע בהמות סאו סאו בעצם איז דאס געווען נאר א א א זאך וואס עשיו האט זיך פארענטפערט אז פאר דעם גייט ער ווייל ער איז דאך אנטלאפן מפני יעקב אחיו וועגן אנדערע סיבות מען וועט שוין זעהן ולא יכלה ארץ מגוריהם להספיק מרעה לבהמות שלהם.

אויב איז די איינציגסטע וועג וויאזוי מ'קען באקומען ארץ ישראל דורך דעם וואס מ'ווערט פארטריבן פון ארץ ישראל, מילא האט עשיו געזאגט, איך גיי נישט דא וואוינען, וועל איך נישט ווערן פארטריבן, ווייל איך באקום עס במילא נישט, מילא, ער האט געמיינט אז ס'איז הא בהא תליא, נאר דורך דעם וואס דו ווערסט פארטריבן פון ארץ ישראל נאר וועגן דעם באקומסטו עס, מילא האט ער געזאגט, איך וויל מיר נישט האבן קיין שום מגע ומשא מיט דעם ארץ ישראל, ווייל כדי איך זאל נישט פארטריבן ווערן, און נאך א סיבה, מפני הבושה שמכר בכורתו, ער האט פארקויפט זיין בכורה. בכורתו. ער האט פארקויפט זיין בכורה פאר אפאר רויטע לינזן, מילא האט ער זיך מורא'דיג שטארק געשעמט דארטן, ער האט געהאט א מורא'דיגע בושה פון דעם, און וועגן דעם האט ער אפגעפוצט פון שטח. סאו פאר דעם ווען ס'שטייט כי היה רכושם רב, איז געווען אזוי ווי א תירוץ וואס ער האט זיך געגעבן, אבער בעצם די סיבה איז געווען מפני יעקב אחיו, ער איז אנטלאפן מפחד יעקב אחיו, און ער איז אויך אנטלאפן מחמת בושה אז ער האט פארקויפט זיין בכורה, און ער איז אויך אנטלאפן ווייל ער האט. נישט געוואלט האבן קיין שום מגע ומשא מיט דעם ארץ ישראל כדי נישט פארטריבן צו ווערן, און וישב עשיו בהר שעיר, עשיו האט זיך טאקע באזעצט אין הר שעיר, און די תורה זאגט אונז אז עשיו הוא אדום, עשיו איז די פאלק אדום, האב א סוקסעספול דעי.